און ליבע געסט און חשוב'ע פארזאמלטע, איידער מיר הויבן אן דעם היינטיגן אוונט, וועלן מיר ברענגען צום אויסדרוק אונזערע געפילן פון דער פארגאנגענער וואך אין צוזאמענהאנג מיט דעם ווייטאגליכן פארלוסט מיט דעם טויט פון יעקב גלאטשטיין, איך בעט באעהרן דעם אנדענק זיין.

האט זיך ענדליך אנגעהויבן די דערוואכונג פון די רוסישע אידן, די וואונדערליכע דערוואכונג פון די רוסישע אידן וואס האבן לאנגע יארן געליטן פון אונטערדריקונג, געליטן פון רדיפות און פון אכזרית'דיגן טעראר, האט זיך ארויסגעריסן פון דער דאזיגער אונטערדריקונג און האט אין די פארשידנסטע פארמען, געברענגט צום אויסדרוק דעם טיפן דראנג, דעם שטארקן ווילן ווייטער נישט צו דולדן דעם דאזיגן צושטאנד, און דער דאזיגער קאמף האט ארומגענומען גרויסע טיילן

די פרייהייט פאר דערגרייכן דעם ציל וועלכע זיי האבן מיט זיך געשטעלט. און אויבן אן פון די נעמען וואס האבן אנגעזאגט דעם דאזיגן קאמף, און וואס האבן דעם דאזיגן קאמף מער ווי אלע אנדערע,

דער ייִדישער סאָוויעטישער דיכטער האָט הויך אויפֿגעהויבן די פֿאָן פֿון קאַמף. ער, דער וואָס איז געבוירן געוואָרן אויף דער שוועל פֿון דער רוסישער רעוואָלוציע, אין די יאָרן פֿון דער רוסישער רעוואָלוציע, ער וואָס איז דאָרט אויפֿגעוואַקסן, ער וואס האט דורך געמאכט דאס שווערע ביטערע לעבן, ער וואס האט געקעמפט און געבלוטיגט אין די אקאפעס אין קאמף געגן נאציזים, ער וואס איז שפעטער פארשיקט געווארן אין די טורמעס און אין דעם ווייטן ווארקוטע,

ער איז געווארן דער אנערקענטער הויפט טרעגער פון דעם דאזיגן גרויסן היסטארישן קאמף פון די רוסישע אידן? מיר האבן זיין נאמען, דעם נאמען יוסף קערלער און חיה קערלער. האבן מיר אנגעהויבן צו ליינען אין די צייטונגען, צו הערן דורך ראדיא, מיר האבן אנגעהויבן אים זעהן סיי דורך זיין אומגעבראכענעם קאמף, און מיר האבן אים נאך מער געזעהן אין זיין פאעטישן אויסדרוק און זיינע לידער וואס האבן געאטעמט מיט א אויסערגעווענליכן, מיט א ביז יעצט נישט געזעענעם, שטארקן דראנג צו דעם דאזיגן קאמף צו וועלכן ער האט גערופן און איז אליין טאג איין טאג אויס געשטאנען. און היינט אין דעם דאזיגן פריידיגן מאמענט ווען נישט דורך צייטונגען, נישט דורך ראדיא, נאר מיר זעען דא אים, דעם געפייניגטן, דעם גערודפטן, געמאטערטן, זיצן דא א פרייען פון קנעכטשאפט, זיצן דא ווי א פרייער קעמפער צוזאמען מיט זיין פרוי חיה.

נישט צו דערלאזן ס'זאלן זיך איבער'חזר'ן די בלוטיגע ארגיעס וואס זענען פארגעקומען און וואס ווערן ווייטער פארטגעזעצט דורך דעם וואס עס זיצן אין די הונדערטער, אין די טויזנטער אידן אין די לאגערן אין די טורמעס און די קאזעמאטן בלויז פארדעם ווייל זיי ווילן לעבן ווי אידן

דאס איז דער יידישער נאציאנאלער ארבעטער פארבאנד, און דאס איז דער ארבעטער רינג וואס האבן די דאזיגע היינטיגע פארזאמלונג ארגאניזירט, און אין דער דאזיגער אייניקייט וואס איז א גרויסער כח וואס איז דער שטארקסטער אינסטרומענט פאר פארטזעצן דעם קאמף

ביז דעם איצטיגן יאר מיט דעם דיכטער יוסף קערלער אין א לאנגער און בלוטיגער איז א לאנגער און בלוטיגער וועג. מיר איז אויסגעקומען אין יאר נײַנצן פֿינף און דרײַסיק צו זיין אין מאסקווע פאר א פאר טעג, אריינגעקומען פלוצלינג צוזאמען מיט אן אפיציעלער ארומפירערין צו מארקישן. ער האט מיך ארומגענומען אבער גלייכצייטיג ביי דער ארומפירערין געפרעגט ווי איז עס מיט זיינע פאפירן, אבסאלוט אין ארדענונג. מיין פלוצלינגער באזוך האט מארקישן מער דערשראקן ווי דערפרייט, ער האט תיכף פארגעשלאגן א שפאציר איבער מאסקווע, ביסט דאך דא ווי א טוריסט, לאמיר גיין קודם צום רויטן פלאץ און צום לענין מאוזולעאום,

לאמיר אייך, טייערער חבר יוסף קערלער, איצט באגריסן מיט אייער אייגענעם ליד, אנטשולדיגט ווען עס געדויערט איין סעקונדע בלויז.

טייערע ליבע יאסל קערלער און חייה'לע קערלער, חבר פארזיצער און איר אלע וואס האט זיך דא היינט פארזאמלט צו באגריסן, מקבל פנים צו זיין אונזערע ליבע טייערע געסט. ווער ס'איז נישט געוועזן אין רוסלאנד אין סטאלינ'ס צייטן, קען זיך נישט פארשטעלן וואס דאס באדייט, וואס דאס מיינט צו באגריסן אים דא, איך אלס פרייע בירגערן פון א פרייעם לאנד, יאסל קערלער און זיין פרוי פרייע מענטשן בירגער פון ישראל. עס איז באמת א זכיה פאר אונז אלע. אזוי ווי ראוויטש האט שוין געזאגט, עס איז א נס. בעת איך האב זיך געזעגנט מיט מיינע פריינט און חברים אין מאסקווע אין יאר טויזנט נײַן הונדערט זעקס און פֿערציק, האב איך מיר נישט געקענט פארשטעלן אז מיר וועלן זיך דא באגעגענען. אבער צו וואס ברענגט עס אונז אז מען קען נישט פארקנעכטן א פרייען געדאנק און א שטארקן ווילן פאר נאציאנאלער אידענטיטעט און פאר פרייען אויסדרוק? און מיינט נישט אַז יאָסל קערלער מיט זײַן גאַנצן מוט און מיט זײַן גאַנצן כּוח האָט נישט געהאַט אונטער זיך אַ שורש, ניסתּר, איציק קיפּניס און דער לעצטער העברעיִשער דיכטער אין מאָסקווע, אלישע ראָדין, זײ זענען אױכעט נישט אײַנגעגאַנגען אױף קײן שום פּשרות, און עס איז געװעזן זײער שװער אין יענער צײַט בעת מען האט מורא געהאט פארן דעם אייגענעם שאטן אויף דער וואנט. ווען א חבר האט געוואלט מיט מיר רעדן, נישט חלילה פאליטיק, נאר דערמאנען עפעס א שרייבער פון פון אונזערע מקומות, פון אמעריקע צי פון קאנאדע, איז מען מיט מיר אראפגעגאנגען אויף דער גאס, מחמת די ווענט האבן דארט אויערן.

און מיר זענען געווען הפקר, מיר האבן נישט געוויסט ווי מיר געפינען זיך, וואס מיט אונז וועט געשען, מיר האבן, מען האט אונז געדארפט איבערדערציען אין א געוויסע ריכטונג, און ס'איז נישט אזוי לייכט געוועזן מיר זאלן זיך אונטערגעבן דעם פאראל פון געדאנקען פארטיגע וואס מ'האט געהאט אין אונז אריינהאקן, אריינפויקן. ביי האלקינען איז געוועזען א פריוואטע אויפנאמע פאר אונז, ס'האט זיך געפונען דעמאלט דארט אויך משה קוסעוויצקי, משה קוסעוויצקי האט מען איינגעלאדען פאר קאנצערטען אבער ער האט געמוזט אויפן באפעל פון אויבן זינגען אריעס פון אפערעס, שטעלט אייך פאר דעם חזן משה קוסעוויצקי זינגען אפערעס ביי האלקינען האט מען אים געבעטן ער זאל עפעס זינגען, איז נאטירליך ער איז געווען איבערגעשראקן אזוי ווי מיר אלע, האט ער געזינגען די אריעס פון די אפערעס, דעמאלט האט זיך אויפגעשטעלט שלמה מיכאעלס זאגט ער זינגט עפעס אידיש'ס דא קען מען האט ער געזינגען פאלקס לידער, זישע וויינפערס א ליד, אבער דער עולם האט אלץ געווארט עפעס יודישעס, עכט יודישעס, און דעמאלט האבן מיר דערהערט ווי משה קוסעוויצקי האט זיך געשטעלט זינגען כל נדרי. איך האב געקוקט אויף די אלע שרייבער וואס זענען געזעסן ביי די טישן, עס איז פארגעקומען אזא פארוואנדלונג, איך האב זיי נישט דערקענט, זייערע פנימער ווי פארשטארט, זיי האבן זיך אלע אריינגעהארכט אין זייער פארגאנגענהייט, אין דער פארגאנגענהייט פון דעם אייגענעם פאלק. דער באלבאס פון שטוב. וואס איז געשטאנען ווייל ס'איז געווען צו ווייניג בענקלעך פאר אזויפיל מענטשן, אנגעשפארט אן א וואנט. שמואל האלקין איז געווארן ווייס ווי די וואנט, און טרערן האבן זיך געקייטלט פון זיינע אויגן איבער די באקן, ער האט געוויינט. אלע זענען זיי געווען מאראנען. געוויסע האבן געהאט דעם כח זיך אפצוזאגן פון די פריווילעגיעס אזוי ווי ניסטער און אזוי ווי איציק קיפניס און אלישע ראדין האט דער דרך דער וועג האט געפירט צו יאסל קערלער איך וואלט געקענט אסאך רעדן וועגן יאסל קערלער אבער די צייט איז זייער קורץ וויל איך ליינען דא א ליד וואס איז געווידמעט שלמה מיכאלסן, וועם וועמען ער פארעהרט אזוי טיף, וואס איז געוועזן יוסף קערלער'ס מדריך און רבי. שלמה מיכאלס, דעם אנדענק פון גרויסן קינסטלער, מענטש און איד. נאר מיטן רעכטן פוס פלעגט ער מיר שטענדיג זאגן, און ער אליין אין אויסגעלינקטער וואר אן רחמים און אן גאט, וואו ס'קען א יעדעס ווארט א מסור ווערן און פירן צו דער תפיסה און צום עשאפאט. נאר מיטן רעכטן פוס און מיר אַ קוש אין שטערן, פֿאָטערלעך, באַשיצעריש אַקעגן יעדן לױערנדיקן חשד. זײַן קוש אַ חתימה צום פּאַספּאָרט פֿון לעבן אין מײַן דעמאָלטיקן האַרבן נע-ונד. נאָר מיטן רעכטן פֿוס, און ער אַלײן אַ משכּון, מיט שטאָלצן לײבן-קאָפּ און אױגן פֿול מיט אַנען. האט ער געשפילט געשפילט אויף צו פארשטעלן אנדערע אזעלכע אט ווי ער אנוסים און מאראנען. נאר מיטן רעכטן פוס. ס'לאזט זיך נאך מער אראפ די אונטערשטע די פולע ליפ און ציטערט אונטער דער לאסט פון נישט דערזאגטע ווערטער וואס וואלטן אויסגעקומען וואונדיג און פארביטערט. נאר מיטן רעכטן פוס. עס פארשט און פרעגט זיין בליק, צי איך באנעם דעם רמז זיינעם און דעם מיין. עס גלעטן זיך די קנייטשן אויס אויף לומדיש הויכן שטערן, ווי זיי וואלטן אויפגעלויכטן אונטער מיין פארשטיין. נאר מיטן רעכטן פוס. עס רעדט צו זיך מיכאעלס ווען ער פארוואנדלט זיך אין לירן אויף דער בינע. פארטריבן פון זיין הויף אויף שפאט און אויף געלעכטער, א בלינדער קעניג אן א קרוין אן פאלק און אן מדינה, נאר מיטן רעכטן פוס, און עס איז איצט מקנא שלמה דער קלוגער דעם מידן גראען זקן, וועמען עס האט די בלינדקייט אויסגעהיטן זען דאס אלץ אויף וואס דעם חכם'ס אויגן מוזן קוקן. נאָר מיטן רעכטן פֿוס. צי האָט ער שטיל פֿאַרטראַכט, געמורמלט אָט די װערטער אין דער װינטערדיקער נאַכט, דער נאַכט פֿון בײזע רעטענישן און סימנים, אױף גאַסן מינסקער, אַזױ אײגן און אַזױ פֿאַרטרױט, און צי האָט ער אונטער קאַלטן, שטערנלאָזן הימל אַ ריס געטאָן די מאַסקע פֿון זײַן פּנים, בעת ער איז אױף דער פֿאַרשנײטער בינע אַנטקעגן געגאַנגען דעם טױט? יוסף קערלער און זײַן פֿרױ זענען געקומען צו אונדז אַנטקעגן צו גײן,

אונזער טיכטיגע קולטור-טוערין שרה ראזענפעלד וועט אין אונזער אלעמענס נאמען איר איבערגעבן א סימבאלישן ברוך הבא. מיר האלטן נאך פאר חנוכה, און מיר איז שוין צו חלום געקומען די פסח'דיגע הגדה. מען רעכנט דארט אויס אלע מעלות טובות וואס גאט האט געטון צו אונז, און איינע פון די טובות איז, אילו הקריבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו. נאר דאס זיין ביים בארג סיני אן דער תורה, דיינו, וואס פאר א מיוחס איז דער נאקעטער פעלזיגער מדבר'דיגער בארג סיני אן דער תורה? מען דארף ווייזט אויס לייגן דעם טראפ אויף דעם לפני און טייטשן אילו, אילו קרבנו, אויב גאט וואלט אונז נאר געגעבן די קירבות, די נאנטקייט און בענקשאפט צו תורה וואס ער האט אין אונז אריינגעפלאנצט נאך לפני הר סיני, אז מיר זאלן קענען זאגן נעשה נאך פאר נשמע, אז מיר זאלן דורשטן צו דער תורה און נעמען אויף זיך איר עול נאך איידער מיר וועלן וויסן וואס עס שטייט אין איר געשריבן. וואלט עס שוין אויך געווען א גרויסער ענין. געווען אסאך גלות'ן וואו דער שעבוד איז געווען אזוי גרויס, דער יאך אזוי שווער, די פארקנעכטונג אזוי טאטאל, שנשתכחה תורה מישראל, אז מיר האבן שוין כמעט געהאט פארלוירן אונזער אידישן תוך, אבער די קרבנו, די בענקשאפט האט פלוצלים ארויסגעשלאגן ווי א קוואל פון אונטער דער ערד, א מחיה'דיגער באנייעוודיגער קוואל. דער נס איז ווידער געשעהן אין אונזערע טעג מיט ברידער אונזערע וואס מ'האבן שוין באטראכט פאר א פארלוירענעם שבט, און הערט וואס יוסף קערלער זינגט וועגן די יונגלעך און מיידלעך ביי דער מאסקווער שול פון פאקולטעטן און זאוואדן. און פון אפגעפרעמדטער היים, ווי אונטערוואסער שיפלעך אין געהיים, זיי טויכן פלוצים אויף, ביי אויסגעטראטענע, ביי גרייזע טעמפל טרעפ, די שטאלצע, בליענדיגע קעפ פון מיינע קינדער. זיי קומען דורשטיג זייגן די נאטירליכע מילך פון א מאמען וואס זיי קענען נישט, און טאנצן לכבוד א תורה וואס זיי ווייסן נישט, לאמיך ווידער ציטירן קערלער'ן, זיי קומען זיך אהער צוזאמען ווי הינטלעך וועלכע זוכן בלינד די ברוסט פון זייער מאמען, קינדער מיינע, קידער ווידער, זיי ווייסן דאך נישט קיין ווארט אין סידור, קיין אידיש ווארט, טא וואס האט זיי צונויפגעבראכט צו אט דעם ארט? נאך גרעסער ווי ביי די וואס ווייסן נישט קיין אידיש ווארט איז דער נס יוסף קערלער. ס'זאגט צו מיר מיין אידיש לשון אויף אלע טויקן פון דער וועלט מען האט מיך ווי א סנאפ געדראשן

ייִדישלעך ווידערקולט צו אים אַ פּוסטע ווייט מיט אַ לשון, וואָס ווערט נישט פֿאַרלאָשן. ווען איך בין צום ערשטן מאָל געווען בײַם ניאַגערע-וואַסערפֿאַל, בין איך צוגעקומען צו אַ באַריער איבערן סאַמע אָפּגרונט. מײַנע אויערן זענען פֿאַרטויבט געוואָרן דורך דעם מוראדיקן גערויש פֿון די וואַסערן, וואָס האָבן געקראַכט אַראָפּ. כ'האָב אויסגעווישט די אויגן פֿון דעם וואַסער-שפּריץ, און ווען איך האָב זיי ווידער געעפֿנט, זענען זיי אויפֿגעריסן געוואָרן ברייט מיט וווּנדערלעכן, באַוווּנדערנדיקן וווּנדער. כ'האָב נישט געקאָנט אַרויסברענגען קיין וואָרט, נאָר מיטן פֿינגער געוויזן שיינדלען, זי זאָל קוקן. אויבן, כּמעט בײַם סאַמע ברעג פֿון די הויכקייטן, פֿון וואַנען דאָס וואַסער האָט געריסן אַראָפּ, האָט אַרויסגעשטאַרט אַ פֿעלז. דאס וואסער האט געשטורעמט ארום דעם פעלז מיט שוימיגע רציחה, און צו נוצן קערלער'ס לשון, ווי א סנאפ אים געדראשן. און דאך האט א זוימען זיך אויפגעהיטן, א יונג שלאנק ביימעלע האט צעצווייגט ווארצלען און געפונען פון וואנען צו ציען יניקה. אַרום דעם פֿעלז פֿון קערלערס הײם האָבן װאַסערן געשטורעמט מיט אַזאַ שױמיקער רציחה. ער איז געבױרן געװאָרן אין נײַנצן אַכצן, שױן נאָך דער רעװאָלוציע. װען ער איז געקומען אין שול-עלטער, האָבן די יעװסעקציע שױן געהאַט סטעריליזירט די ייִדישע לימודים און אַרױסגעדראָשן פֿון זײ די זױמען פֿון ייִדישקײט. די אַזוי גערופֿענע פֿאָטערלענדישע ייִדישע קולטור איז געווען אָן פֿאָטערס און אָן זיידעס. די וועלט האָט זיך אָנגעהויבן אין אָקטאָבער נײַנצן זיבעצן. די אַלע אַלטע קוואַלן טרייף, נאָר אַ לאַבאָראַטאָריש-קונסטלעך קולטיווירטע ייִדישקייט, אָן זאַפֿט און צאַפּל פֿון נאַטירלעכן לעבן. בין איך געזעסן איבער דעם בוך פון שטראלנדיקן וואונדער און נאכאמאל געזען דעם נס פון יענעם ביימל ביים ניאגרא, ווען עס האבן געבושעוועט ארום קערלערן די צעשטערנדיקע כוואליעס פון היטלער'ס רציחה, און ער האט געבלוטיקט א פארוואונדיקטער און זיין גרויער סאוויעטישער שינעל האט געבלוטיקט מיט אים. און ווען דעם זעלביקן שינעל האָבן געטראָגן זײַנע פֿאַרשקלאַפֿערס אין די שוואַרצע קוילן-גרובנס פֿון וואָרקוטע, איז אַלץ נישט באַשעדיקט געוואָרן זײַן ייִדישער בטחון, און ער ווערט נישט מיד טראָגן אויף זײַנע געשלאָגענע פּלייצעס די ייִדישע ירושה און דעם ייִדישן גורל פֿון מצרים ביז אָשווענטשים.

ווי א טייך א גילדענער זיין בענקשאפט טוט שוין פליסן. איז דער ירדן וואונדערליכער וואלט איך וועלן וויסן? וואס איז דא איבערצוקלערן? זעגלען אויפן ווינט. כ'זעץ מיך אויף מיין שיפעלע און וואָרקוטע פֿאַרשווינדט. ס'מורמלען וואַסערן פֿאַרחלומט און מײַן שיפֿל וויגן פֿון דעם ווײַסן ציגעלע, ס'פֿלעמלט אויף אַ ניגון. אוי, מײַן קלאָר-ווײַס ציגעלע, ווײַזט אויס דו קענסט נישט האַנדלען, האָסט מיך נישט צעבאַלעוועט מיט ראָזשינקעס און מאַנדלען. קערלער געיאָגט און געפּלאָגט איבער קאַלטע פֿרעמדע װעלטן, װאַרעמט אין זיך דער מאַמעס אַלטן ניגון און זינגט זיך אַרײַן מיט פֿולער האַרמאָניע אין עכט ייִדישן געזאַנג, פֿון װאָרקוטע ביז הײַסין, ביז ירושלים, אײן ניגון, אײן אור-אַלט און גלייכצייטיג יונג און אייביג געזאנג, געקומען צו אונז פון דער פרעמד פון דער ווייט, און דב סדן גיט אים סמיכה, מיר האבן פאר זיך איינעם פון די שטארקסטע אידישע דיכטער פון נאך-רעוואלוציאנערן סאוויעט-רוסלאנד. ביסט א מארשאליק? א נביא? פרעגט זיך דער פאעט. ער איז ביידע. דער מארשאליק וואס קען לאכן און אפלאכן אפילו ווען עס קריצן די ציין, און דער נביא וואס זעהט אז דער קעניג איז נאקעט און האט ניט האט דעם מוט עס אויסצושרייען אויפן קול. אידן זענען א פאלק פון פאעטן. די וואס האבן מיט זייער דיכטונג געשטורעמט קעגן רשעות האט מען באטיטלט אויך מיט נביא. דער ערשטער וואס ווערט אנגערופן נביא און אונז געגעבן די שירת הים, האט אן שרעק זיך אריינגעריסן אין פרעה'ס פאלאץ און געווען דער ערשטער אויסצושרייען שלח את עמי, לאז ארויס מיין פאלק. די פאעטין פון שירת דבורה האט געפירט א מלחמה קעגן דרויסנדיגן באדריקער סיסרא, אליהו האט ארונטערגעריסן די נביאי השקר און געווארפן זיינע שטראף רייד דעם קעניג אין פנים אריין, אזוי גייט עס געפארט ביי אונז דורך אלע דורות, די זינגערס זענען אויך אומדערשראקענע אמת זאגערס און קעמפערס, אויב די פויסט פון רשעות שטארקט זיך איבער זיי הערן זיי נישט אויף זינגען אפילו אין תפיסה, א שטראל ברעכט זיך איבער אויף זשאווער פון קראטעס, טוט שולדיג א שמייכל

פון געבוירן ביז תל תל, און ער זעהט ווי ס'לאכט א שטיקל זון פון דרויסן אויף די אויסגעבלייכטע הענט פון דער אייביגקייט דער גרויסער אין אזעלכע ענגע ווענט. א פאעט וואס קען זעהן זון אויף די בלייכע הענט פון דער אייביגקייט קען אויך ארומארעמען די גרויסע אייביגקייט צווישן ענגע תפיסה ווענט. ביאליקן האבן מיר געקרוינט מיטן טיטל נביאישער פאעט, נישט ווייל זיינע שירי הזעם זענען זיינע גרעסטע לידער, ביאליק'ס צארן לידער זענען אריין אין דער אייביגקייט אויך, ווייל זיי האבן צעריסן גלות'דיגע הכנעה און אויסגעלערנט פיינט האבן קנעכטשאפט. אויף ביאַליקס צאָרנלידער האָט זיך דערצויגן אַ דור מיט אַלטער בענקשאַפֿט און יונגער העזה. ביאַליקס לידער זענען געוואָרן אַ פֿאָן אין קאַמף פֿאַר גאולה. וואָס ביאַליקס לידער פֿאַר די ייִדן פֿון צאַרישן רוסלאַנד, זענען קערלערס פֿאַר דער יוגנט פֿון סאָוויעט-רוסלאַנד. חוץ די פאעטישע מעלות האבן זיי א היסטארישן ווערד. קערלער'ס ליד איז געווארן א קאמפס-רוף און א הימן, קערלער'ס אמת, א פאן. יוסף קערלער האט אין פייער פון זיינע יסורים אויסגעבריעט א נס, ער האט געזעהן ווי די שונאים האבן צעגאסן אידישע אותיות אין בליי און מיט דעם בליי דערשאסן די אידישע פאעטן, האט ער זיך געשטארקט איבער זיין וויי און מיט אומדערשראקנקייט באוויזן אז ווארט איז שטארקער פון בליי. ער האט מיט די ציינער איבערגעביסן די קראטעס נישט נאר פון זיין יחידישער תפיסה, א נייער דערלייזערישער גאולה ווינט איז אנגעקומען און אויפגעבלאזן די פונקן פון דעם אידישן פייער, עס פאלן די ווענט פון די די מויערן אונטער דעם קול פון אידישן פאעטישן שופר. די תפיסה ווענט קענען מער נישט צוריקהאלטן דעם גאנג פון יונגע רוסישע אידן צו פרייקייט און צו זיך אליין. דאס ביימל ביים נייאגרע איז אפשר א סימבאל פון אידישער אייביגקייט און אידישן גורל. שטורמישע וואסערן האבן עס נישט געקענט פארשווענקן. טײַכן בלוט האָבן עס נישט געקענט דערטרינקען, קרעמאַטאָריעס האָבן עס נישט געקענט פֿאַרברענען. פֿון דער אַש שטײט אַלע מאָל אױף אַ פּאָעט און בלאָזט אױף געבליבענע פֿונקען אין אַ ליכטיק פֿײַער. פֿון די שװאַרצע קױלן-שאַכטן אין װאָרקוטע איז אַרױס אַ פּאָעט מיט אַ געשרײ און אַ רוף, שטיל יװנים! כּלבֿים שטומט! אויף די פליגל פון נגינה די גאולה קומט. טייערע מאנטריאלער אידן, מיר האבן דעם זכות צו האבן מיט זיך דעם יסורים געפרואווטן איד, דעם געלייטערטן פאעט, דעם וואס האט זוכה געווען צו ווערן א לעגענדע בחייו, יוסף קערלער.

חברים, ברידער און שוועסטער, איך האב היינט געהערט דא אין זאל פון דער טריבונע די ווערטער נאך וועלכע איך בין אייגנטליך געקומען צו אייך אין אמעריקע און קיין קאנאדע, דאס איז די ווערטער וועגן אייניגקייט. איך, דא איז אויך דערמאנט געווארן דער נאמען שלמה מיכאעלס, אויב איר געדענקט איז געווען אזא צייט ווען די אינטערעסן, די לעבנס אינטערעסן פון רוסישן לאנד און פון סאוועטישן רעזשים זענען צונויפגעפאלן מיט די אינטערעסן פון אידישן פאלק אין גאר דער וועלט. דאן ווען דאס פאשיסטישע דייטשלאנד איז אנגעפאלן אויף ראטנפארבאנד, און סטאלין א טיף אנטוישטער אין, אין דער פריינטשאפט צו זיין ערשט געוועזן פריינטל היטלערן, האט ווייזט אויס פארשטאנען אז מען מוז זיך אויך ווענדן נאך הילף צום אידישן פאלק פון אמעריקע קאנאדא. ער האט דאן געשיקט מיכאעלסן און פעפערן קיין אמעריקע זיי זאלן רופן צו אייניקייט פון אידישן פאלק. סטאלין און זיין ארומרינגלונג. אויך די איצטיגע סאוועטישע הערשער האבן געאנט די דאזיגע אייניקייט ווי א צייטווייליגע סטראטעגיע וועלכע מען וועט קענען שפעטער אפווארפן, דערשטיקן. אבער דער גרויסער מייסטער, דער גרויסער ווארט-מייסטער דער אידישער, שלמה מיכאלס, האט געאנט די דאזיגע אייניקייט ווי א באשטענדיגן פאקטאר אין לעבן פון אונזער געאייניגטן אידישן פאלק. און דעריבער קען מען מיכאלסן באטראכטן ניט אלס שליח פון סטאלינען, נאר פאקטיש אלס ערשטן שליח פון די סאוועטישע אידן צום צום פאלק, צום אידישן פאלק פון אמעריקע. און דערפאר טאקע האט אים סטאלין שפעטער דעם ערשטן אפגערייניגט אין זיין וועג צו פארניכטן די אידישע קולטור. ווען מיכאלס איז געווען איז אונזער פאלק געשטאנען אין א טויט געפאר. איך נעם אויף זיך די מוט און די אחריות. ווידער אין אנבליק פון א טויט געפאר פאר אונדזער מדינת ישראל, אין אנבליק פון א טויט געפאר פאר אונזער פאלק בכלל, וועלכעס איז אפשר ניט קלענער ווי דאן, ווידעראמאל באנייען דעם רוף פון שלמה מיכאלס: אייניגקייט ברידער, אייניגקייט. לאמיר ניט פארגעסן, לאמיר זיך ארומקוקן און זען וואס ס'טוט זיך אויף אט דעם וועלטל אונזערן. אונזערע שונאים וועלכע זיינען צווישן זיך צוקריגט, זיינען דאך געאייניגט אויף איין פונקט, אפווישן פון דער מאפע מדינת ישראל, פארניכטן גייסטיג און פיזיש אונזער אור-אלט יונג פאלק. אויף דעם פונקט אייניגט זיך די מאסקווע פראוודע און די דויטשע סאלדאטן צייטונג.

אויסדריקן דעם הארציגן דאנק אין נאמען פון די אינגלעך און מיידלעך פון די אידן פון מאסקווע, ריגע, לענינגראד, קיעוו, כארקאוו און אנדערע תפוצות ישראל פון רוסלאנד, פאר דעם וואס איר מיט אייער מאראלישער שטיצע, וואס איר שטייט אזוי געאייניגט פאר אונזערע אינטערעסן, וואלט איר אונז ניט אונטערגעהאלטן דארט אין קאמף אין רוסלאנד, וואלט מען אונז איינציגווייז דערשטיקט ווי בלינדע קעצלעך. און דערפאר טאקע אונזער גרויסן ישר כח היינט ברידער אידן פון אמעריקע און קאנאדע, און דערפאר טאקע דאס וואס מיר זיינען געאייניגט אלע צוזאמען איין פאלק, דאס איז די בעסטע גאראנטיע אז מער קיין אסווענצים וועט ניט זיין. אויב ס'איז מיר דערלויבט וועל איך אייך דורכליינען א קורצן רעפעראט

ביז טויזנט נײַן הונדערט זעקס און פֿופֿציק איז ביי כמעט דריי מיליאן רוסלענדישע אידן אפגענומען געווארן דאס לשון, דאס אידישע ווארט, דאס שריפטליכע ווי דאס מינדליכע, איז פאקטיש פארווערט געווען. פונקט ווי אמאל העברעיש, אזוי שפעטער איז אידיש דערקלערט געווארן אלס בורזשואַז-נאציאנאליסטישע שפראך. די גרעסטע מערהייט שרייבער, קינסטלער, קולטור-טוער, האבן געשמאכט אין די סטאליניסטישע טורמעס און צוואנגס-לאגערן. די וויכטיגסטע פון זיי האט מען מערדעריש אומגעבראכט. אידישע ביכער, גאנצע ביבליאטעקן, האט מען לויטן היטלעריסטישן נוסח געשליידערט אויף די שייטערהויפנס, אדער זיי זיינען פארוואנדלט געווארן אין מאקולאטור. מיין מוטערליכע שפראך. מיין אידיש מאמע-לשון. דיין פלעמעלע מיר דאכט אט ווערט עס אויסגעלאשן, אט האט מען שטיל אן רעש פארברענט שוין דיינע ספרים, און ס'האבן זייער אש די ווינטן שוין באווארנט, אט האט מען פראנק און פריי דיין שריפט אויף בליי צעגאסן, דערנאָכדעם מיטן בליי די דיכטער אויסגעשאָסן. יאָ, אַזוי איז דאָס אַלץ געשען. מיר וועלן זיך דאָ גענוי ניט אָפּשטעלן, נאָר בלויז דערמאָנען, אַז דאָס אַלץ איז פאָרגעקומען אויפן פאָן פון אַ טאָטאַל פאַנאַנדערגעוויקלטער דורך דער קאָמפּאַרטיי און סאָוועטישער רעגירונג פּאָגראָם-העצע. דאָס בלוט-בילבול אויף די ייִדישע פּראָפֿעסאָרן, מעדיקער, די אַזוי-גערופֿענע מערדער אין ווײַסע כאַלאַטן, די טאָג-טעגלעכע געמיינע אַנטיסעמיטישע פּובליקאַציעס אויף די שפּאַלטן פֿון דער גאָרער פֿילשפּראַכיקער סאָוועטישער פּרעסע, דער אַזוי-גערופֿענער פֿאַרשאַרפֿטער קאַמף קעגן די קאָסמאָפּאָליטן און אַגענטן פֿון אַלוועלטלעכן אימפּעריאַליזם, ציאָניזם, דאָס אַלץ טארן מיר ניט און מיר וועלן דאס ניט פארגעסן. מיר וועלן ניט פארגעסן יענע יארן ווען פאר א אידן איז געפערליך געווארן זיך צו באווייזן אויף עפנטליכע פלעצער, ווען אין די שטעט מיט א סך אידישע איינוואוינער זיינען שוין פארגרייט געווען וואגאנען צו דעפארטאציע. די אידישע מאסן פון ראטן-פארבאנד האבן א גוטן זיכרון, זיי האבן דאס גאנץ גוט פארגעדענקט. און ווי איך האב שוין אמאל פארצייכנט, נאך יענע שרעקליכע יארן אין לעבן פון סאוועטישן אידנטום, אַכט און פֿערציק, דרײַ און פֿופֿציק, איז פאר יעדן פילבארן און דענקענדיגן מענטשן ארויסגעטראטן דער אבסאלוט נאקעטער, און ביז גאר ווייטאגליכער אמת, אז דער בלוטיגער בונד צווישן דער אידישער מינדערהייט מיט דער רוסלענדישער רעוואלוציע און מיטן סאוועטישן רעזשים איז ביז צום גרונד אויפגעלעזט געווארן. ניין, ניט אונזער גלויבן אינעם וויין פון פלאמיגן גערעכט, נישט אונזערע קרבנות-פולע איבערגעגעבנקייט צו די אידעען פון סאציאלן יושר, ניט מיר האבן באנקראטירט, באנקראטירט האט דער סאוועטיש-סטאליניסטישער רעזשים. א דער רעזשים וועלכער האט פראקטיש אלע שיינע אידייען פארוואנדלט אין זייער היפך, דער רעזשים וואס אפהאלטנדיג דעם גרויסן נצחון איבערן היטלעריסטישן דייטשלאנד איז אליין

נאר נאך סטאלינ'ס פגירה, ווען די סאוועטישע מנהיגים האבן געמוזט זייער פארזיכטיג אמת כאטש נאר אויף האלב אויפדעקן די אייטערדיגע מכה וועלכע זיי האבן אנגערופן פערזאנען קולט, ווען פאר דער גאנצער וועלט, דערין אויך פאר דער קאמוניסטישער, האט זיך אנטפלעקט דער גאנצער שוידער פון אומבאגרענעצטער מאכט אין די הענט פון באגרענעצטע אויסוואורפן. דאן ווען די נייע כרושטשעוו אנפירונג איז געצוואונגען געווען רעהביליטירן און פריילאזן פון די טורמעס, טויטלאגערן און קאטערגעס מיליאנען ארבעטס קנעכט, האבן זיך אויך אומגעקערט פון דארטן לעבן געבליבענע אידישע קינסטלער און קולטור מענטשן. איך וועל קיינמאל ניט פארגעסן די ערשטע באגעגעניש מיט דעם וואונדערליכן אידישן דיכטער שמואל האלקין זכרונו לברכה. ער איז דאן נארוואס געקומען פון איינעם א וויסטן לאגער ביים צפונדיקן פאלאר קרייז. דארט האט מען פאר אים ניט געפונען קיין אנדער באשעפטיקונג ווי רייניגן קלאזעטן. געקומען איז ער אויף צוריק, ניט ווי קיין רעהאביליטירטער חלילה, נאר מ'האט אים אפגעלאזט נאכדעם ווי א ספעציעלע קאמיסיע האט באשטימט אז ער איז שוין סיי ווי סיי א נוצלאזער אינוואליד. אין לאגער זייענדיג האט ער שוין דורכגעמאכט צוויי שווערע הארץ אטאקעס. איצט האָט ער בײַ זיך אין דער הײם, אױפֿן פֿורמאַנאָװ געסל, געמוזט לעבן האַלב לעגאַל, װײַל אין מאָסקװע איז אים נאָך פֿאַרװערט געװען צו װאױנען. איך האָב געטראָפֿן דעם ליבן גוטן האַלקינען, אַ באַװאָקסענעם, מיט אַ געדיכטער שװאַרצער באָרד, דורכגעװעבט מיט גרײַזע פֿראָסטיקע פֿעדעם, ער איז נאך געקליידעט געווען אין דער לאגער הלבשה, א וואטאווקע, אדער ווי מען רופט עס אין רוסיש פופייקע. מיר האבן זיך זייער דערפרייט, און לאנג זיך ניט געקאנט אפרייסן איינער פון אנדערן. דערנאך איז גלייך אוועק א סדרה לידער. קיין זאך אויף דער וועלט האט האלקין אזוי ניט ליב געהאט ווי אויסדיכטן, ליינען און הערן לידער, מיט יעדער געלונגענעם פערז, אן אייגענעם צו א פרעמדן, פלעגט ער זיך פרייען ווי א קינד. די העכסטע מדריגה פון התפעלות איז געווען אן אויסגעשריי צום שכנות'דיגן צימערל, מערי! דו הערסט? הער! הער! אויף וואס מארי זכרונה לברכה, די טרייע פרוי זיינע, פלעגט אריינקומען מיט א שיינענדיגן שמייכל, איך הער! איך הער! אוודאי הער איך! ס'איז מיר אזוי גוט געווען! וואָס האַלקין האָט פֿאַר די לאַגער-יאָרן אין פֿראָסט און אין וויוגע ניט אָנגעוואָרן זיין גלעטנדיק ברוסטיקע שטימע און ליינענדיק זיינע טרויעריקע און דאָך פֿול מיט לויטערן ביטחון לידער, האָבן זיינע מילדע אויגן אַריינגעקוקט גלייך אין האַרצן אַריין. עס האט מיך אויפגעטרייסלט אויפן גאנצן לעבן איינע א ליד. די דאזיגע ליד איז דערגאנגען איז צום גליק דערגאנגען צו דער פרייער וועלט און פארעפנטליכט געווארן אין דער גאלדענער קייט. צענדלינגער אנדערע וועלכע איך האב געהערט פון אים זענען ליידער ביז היינט אין ערגעץ ניט פארעפנטליכט. דער קיצור פון יענער ליד, ווען ס'איז צעשטערט געווארן דער בית המקדש, האט דער כהן גדול א ווארף געטאן די שליסל צום הימל, און דערפאר ווייזט אויס, זענען פארבליבן ביז היינט צעזייט אויף גאר דער ערד, און זיי מערן און פארמערן זיך, די קאהאן'ס, די קאגאן'ס, די קאגאנאוו'ס, און אזוי ווייטער. מיר האבן פון אונזער להבדיל בית המקדש, ווען ער האט געברענט, די שליסל ניט געווארפן. נאר געלאזט זיי ביי זיך, און דערפאר וועלן מיר ווייזט אויס באשטראפט זיין, און אונזער נאמען וועט אויסגעמעקט ווערן פון דער ערד. ווען האלקין האט דערזען טרערן אין מיינע אויגן, האט ער מיך פאטערליך געטרייסט. פונדעסטוועגן איז גוט וואס איר האט אויך אין לאגער געשריבן לידער. מען דארף שרייבן, שרייבן, פארשרייבן, באשרייבן, אוי באדארף מען קערלער, ער האָט אַ פֿיר געטאָן בײַם האַלדז, מע קאָן חלילה דערוואָרגן ווערן, ווען ס'בלײַבט שטעקן די שטומקייט אין גאָרגל. עטוואָס ענלעכס האָב איך דערהערט, ווען כ'האָב זיך באַגעגנט מיט נאָך איינעם אַ ייִדישן קינסטלער. וועלכער האָט זיך נאָר-וואָס אומגעקערט פֿון די לאַגערן, דאס איז געווען דער אמאל בארימטער ארטיסט און זינגער מיכאיל עפלבאום. מען קען ניט זאגן אז עפלבאום האט פולקאם באהערשט דעם סוד פון קינסטלערישער מאס, נאר דער עולם האט אים פארגעטערט דערפאר, ווייל די גאנצע ריזן-קראפט פון זיין טאלאנט און די מעכטיגע שטים האט ער ממש בלב ונפש אריינגעאטעמט אין יעדער ליד באזונדער. איך האָב זיך מיט אים געטראָפֿן אין אַ קליין צימערל פֿון איינעם אַ מאָסקווער האָטעלכל, באַלטשוג. ער איז געלעגן קראַנק מיט אַ פֿוס-טראָמבאָזע. איך מוז זינגען! האָט ער ווי אַ פֿאַרוווּנדעטע חיה געברומט. כ'מוז זינגען ייִדישע לידער, אַז ניט וועל איך דערשטיקט ווערן! מיט גרויס מי, אויסנוצנדיג דעם אזוי-גערופענעם ליבעראלן כרושטשאוו-ווינטל, האט ער זיך טאקע דערשלאגן א דערלויבעניש אויף עטליכע קאנצערטן פון אידישע פאלקסלידער. און דא געשעט אויך א שטיקל נס. אידן, וועלכע האבן ערשט נעכטן מורא געהאט אויסרעדן א אידיש ווארט, קומען מאסנווייז אויף יעדן עפלבאום קאנצערט. כ'ווייס ניט צי מיכאיל עפלבאום האט אין זיין בלי-צייט געהאט אזא גראנדיעזן דערפאלג ווי אין דעם לעצטן יאר פון זיין לעבן. יעדער קאנצערט ווערט פארוואנדלט אין אן אמת'ער מאניפעסטאציע פון ליבשאפט און טריישאפט צום אידישן ווארט און פאלקסליד. און אזוי טאקע, אויף דער בינע, אונטערן געהילך פון באגייסטערטע אוואציעס, האט ביי דעם ארטיסט פלוצים געפלאצט דאס איבערפולטע הארץ, און ער איז א פאל געטאן ווי א אונטערגעזעגטער צעדער דארט אין אין די צפון וועלדער פון וואנען ער איז ניט לאנג געקומען.

יעדער קאנצערט איז דערלויבט געווארן נאך לאנגע מאטערנישן, אפשלעפענישן און א גאנצער סעריע באליידיגונגען. ביז היינט דערלאזט מען כמעט נישט קיין אידישן אויפטריט אין די צוויי אמאל וויכטיגסטע אידישע קולטור צענטערס קיעוו און מינסק. אין מאסקווע גייט אן די פראצענט־נארמע, ניט מער ווי צוויי גאסטראלן א יאר, סיידן ס'קומט עפעס א גרויסע טוריסטן גרופע פון אויסלאנד וועלכע אינטערעסירט זיך שטארק מיט אידישקייט. ביז היינט איז גילטיג דער זאג פון סאוועטישן קולטור מיניסטער מאדאם פורצעווא, ס'איז ניט אין אונזערע אינטערעסן האט זי געזאגט אז אסאך אידן זאלן זיך צונויפקלייבן אונטער איין דאך. אין טויזנט נײַן הונדערט זעקס און פֿופֿציק יאר האט זיך אין מאסקווע באוויזן א יונג, א קליינטשיק און א דארינג ווייבעלע, די ליטווישע פילהארמאניע האט זי אויסגעוויילט אנטיילצונעמען אין אלסאוועטישן קאנקורס פארן בעסטן אויספירער פון אסטראדע און פאלקסליד. געדארפט האט זי רעפרעזענטירן דאס ליטווישע ליד. זי האט אבער אויך אויסגעזונגען אפאר אידישע לידער, און דער גאנצער זאל, צוזאמען מיט דער הויכער זשורי, איז מיטגעריסן געווארן פון דער בראשות'דיגער פרישקייט און עקשנות'דיגער גבורה מיט וועלכע אט די קליינינקע פרוי האט ארויסגע'כישופ'ט דעם אידישן ניגון און דאס אידישע ווארט. מען האט זי געמוזט אויסצייכענען מיט'ן ערשטן פרייז פון יענעם קאנקורס, דאס איז געווען נחמה ליפשיץ. געהייסן האט זי דאן נחמה ליפשיצייטע. וואס איז דאס עפעס פאר א מין פאמיליע ליפשיצייטע? האט זיך איינער געוואונדערט. וואס פארשטייסטו ניט? האט אים דער צווייטער פארטייטשט מיט א גראם, ווען מען דארף זינגען אין שלעכטע צייטן, ווערט פון ליפשיץ ליפשיצייטע. ס'איז אבער געווען ניט גאר קיין שלעכטע צייט, ס'איז געווען דער אנהייב פון נאציאנאלער דערוואכונג. אוודאי קען מען אויסטייטשן ווי א נס דאס וואס אויף די קאנצערטן פון נחמה ליפשיץ, בנימין כייטאווסקי, קלימענטינע שערמעל און אנדערע פלעגן די גרעסטע זאלן פארפולט ווערן העכער האלב מיט יוגנט. וואס איז געשען וועט איר פרעגן, נאך אזא מין בלוטיגן טעראר, נאכדעם ווי ס'זיינען שוין פאריבער מינדסטנס פֿינף און צוואַנציק יאר זייט עס איז פולשטענדיג ליקווידירט געווארן דאס אידישע שול וועזן? ווי קומט אזויפיל דאכט זיך אסימילירטע יוגנט אויף אידיש?